אָנהייב, אין דער וויסטעניש פֿון אייגן הויז, און שפּרייט זיך אויס ווער ווייס צו וועלכן לאַנד און ים. קיין וואָרט נישט אויסגערעדט. און ס'איז געווען קלאָר פֿאַר ביידן, אַז וואָס דאָ זאָל נישט ווערן, בלייבט שוין זאַוועל דאָ. און אַז מען האָט גענומען אויפֿרוימען די סאַלע און דאָס עסצימער, איז אויך געוועזן קלאָר, אַז איינס, דאס צימער פון די מיידלעך וועט נישט ארייננעמען קיין פרעמדע געסט. דער אלטער בוים, א לעבעדיגער, האט מיט רויטקייט פון א פריען הארבסט אריינגעקוקט אין אלטן פענסטער, און אין ווינקל, וואו ס'האט אמאל די אויסגעהאפטענע און ווייסע דעקע איינגעדעקט דאס מיידלשע בעט פון בעקאן און דערנאך דער קליינער ליזע, האָט איצט אַ גרױע זעלנערשע און אָפּגעניצטע קאָלדרע צוגעדעקט אַ זעלנערש בעטל. און ס'איז פּוסט געװען און יום-טובֿדיק אין צימער, מיט קאַלטער יום-טובֿדיקײט פֿון שפּיטאָל. באַלד האָט מען זײ געבראַכט פֿון בתי-מדרשים און פֿון קעלערס, אױסגעלײגט אין עס-צימער די מענער און װײַבער אין דער סאַלע, שפּעטער אױך אין טאַטע-מאַמעס און מישאַס צימער,

טעג פון ארבעטן צוזאמען, ווען ס'האט זיך צייטנווייז געדאכט אז אלץ וואס ווערט געטון ווערט מער געטון איינס פארן אנדערן ווי פאר די קראנקע דא, און פון די ערנסטע און שטילע בליקן איז דער בונד געוואקסן. נאר אויפדערנאכט ווען ס'פלעגן אנקומען די לייט פון ביקור חולים האט זיך זאוועל אומגעקערט אין זיין בית מדרש. ביז מישא האט אים ענדליך אפגעשטעלט. צו וואס גייט איר אהין? פארוואס ווילט איר נישט נעכטיגן מיט מיר אין צימער דא? ער האט אראפגעלאזט דעם קאפ, געשעמט זיך צו דערקלערן אז ס'וואלט געוועזן צופיל וואוילטאג דא פאר אים, און אפגעענטפערט, גוט. אויף מאָרגן האָט ער זיך אַליין צונויפֿגעקלאַפּט אַ טאַפּטשאַן און אַקעגן איבער מישאַן, אין יענעם ווינקל, וווּ ביים טיש אַמאָל האָט בעקע איבער אים געטייטלט מיטן קליינעם פֿינגער אינעם בוך, געמאַכט זיך אַ געלעגער. אין אָוונט פֿלעגט ער בלייבן אָפֿט אַליין. די שטאָט האָט זיך געטומלט מיט אסיפֿות. אַ שפּיטאָל און קיך און דירות פֿאַר די, וואָס קומען אָן צוריק, דער דאָקטער איז געװען פֿאַרטאָן. און זאַװל מיד פֿון טאָג פֿלעגט זיך אַװעקזעצן און טראַכטן, עפּעס איז פֿאַראַן, װאָס גיט אַ זין דעם לעבן און מאַכט עס מער װי ס'איז. אַ מאָל, אין קרײַז פֿון יונגע-לײַט, איז אױך די רײד געװען פֿון לעבן מיט אַ זין, און אין די רײד אַלײן איז שױן געװען אַ שענקײט, װי דאָס אומגיין צווישן בלומען ווי זיס געזאנג און אויגן מיידלשע אצינד איז עס ניט שיין עס חלומט זיך נישט מער נאר הארט און איינגעשפארט קומט אן דאס וויסן אז ס'איז דא א זין צו אלעם וואס מען טוט. און פֿון געדאַנק אַלײן װערט כּוח-דיקער, אָנגעגאָסענער די האַנט. און אױב ס'איז גוט, איז עס פֿון פֿאָרגעפֿיל, אַז שפּעטער קומט נאָך מער מי און מאַטערניש, ס'איז גוט. און פֿון געדאַנק, אַז ס'איז פֿאַראַן אַ זין, קומט אױף אַן אַנדערער, ס'דאַרף זײַן אַ זין.

איצט קומט עס קלארער שוין. הערט מישא אויס און פרואווט מיט רואיגקייט מאסקירן זיין פארוואונדערונג און נייגער. צו וואס? עס זאל זיין גוט צו לעבן. זאל זיך וועלן לעבן. אזוי. און אייער לעבן האט א זין? איצט יא. איצט האט עס. און פריער? פריער נישט. פארטראכט ער זיך דער דאקטער. אין וואס באשטייט דער זין? בלייבט זאוועל שטיין א ווייל אין ארבעטן. און האט איר פריער נישט געארבעט? געארבעט יא, נאר איצטער טו איך וואס איך דארף. ווי ווייסט איר עס? איך ווייס. און שווייגנדיק א ווייל, איך ווייס ווייל ס'איז מיר גוט. דער דאקטער שמייכלט און טוט א פרעג, און איך? מיין לעבן מיינט איר האט א זין? איך מיין אז יא זאגט זאוועל. אזוי זיכער איז ער וועגן מענטש וואס האט אזויפיל מער פון אים געלערנט און דערקענט. ווייל איך טו וואס איך באדארף און ס'איז מיר גוט. נישט אמת? הערט זאוועל שוין דעם שמייכל, שרעקט זיך איבער און ער שווייגט. און יענער, כאטש ער ווייס אז ס'איז א חטא רעדט ווייטער. און דאך איז עס נישט אמת. ווייל איר קאנט אמאל טון אלץ וואס איר באדארפט, נאר דאס ארום, דאס גאנצע לעבן, איז אזוי אן זין, אז וואס איר זאלט נישט טון איז אלץ נישט גוט. און ווידער איז פאראן אמאל א ליידיגקייט אין אייך אליין וואס האט שוין גארנישט מיט דעם לעבן פון ארום. איז וואס איר זאלט נישט טון, איז בלויז געלייגט א לאטע א לאטע אויף א לאך, און דארט איז פוסט און ס'איז נישטא קיין זין. געזאגט אזוי און זיך פארריכט א שולדיגער א גוטע נאכט. און זאוועל האט באגריפן. נישט באגריפן און געפילט. ער וואלט געדארפט פארשטיין צוליב דעם מענטש וואס ער האט ליב און בעסער אבער נישט פארשטיין פון וועגן זיך אליין, און דאך האט ער געוואלט פארשטיין. אים אנגעהויבן נאכקוקן, געזען זיין אומעט און די זארג פאר טאטע מאמע די פארוואגלטע, דערמאנט זיך פון אמאל דעם אומרו זיינעם און די טיי ני בעקעס אז ער האט עמעצן געלאזן דארט, און טאקע וועמען האט ער ליב? דער משא, און געפרואווט עפּעס צונױפֿשטעלן פֿון אַלעם דעם, און מישאַ װידער האָט זינט יענער נאַכט שױן אָפֿטער אָנגעהױבן פֿאַרפֿירן שמועסן, דערצײלט פֿון לעבן אין די גראָבנס, פֿון דעם, װי זײַן דענשטשיק האָט אָפּגעמאַכט, אַז ס'איז שױן צײַט דעם דאָקטער זיך צו לאָזן פֿאַנגען פֿון דעם פֿײַנד, און איז אַװעק פֿאָרױס מיט זײַנע טשעמאָדאַנעס. פון דעם ווי ער האט שפעטער קוים אויסגעבעטלט וואו א העמד א ווייבערשע, פון דעם ווי ערגעץ אין א פארנומען שטעטל האט א שדכן אים גערעדט א שידוך, דערציילט און מ'האט געלאכט. און ווייל ער האט געפילט ווי דאס געלעכטער פארדעקט דעם אומעט פון זיי ביידן, האט זיך זאוועל אויך געפרואווט אזוינס עפעס דערציילן פון זיין שטעטל און פארפלאנטערט זיך, דערמאנענדיג זיין חתונה. איז ער געווארן רויט און מישא האט כלומרשט נישט דערהערט און אנגעהויבן עפעס אנדערש און ס'איז געוועזן גוט פון אים. צו ווייסט ער דען נישט אלץ? ער האט געזען ווי חי' ריווע קומט און שטייט אין קיך מיט אים, געזען זיין מאמע'ן מיטן ברודער דא, געוואוסט וועגן זיין טאטן אז ער האט אויסגעבויט א שפייכלער פאר די זאכן אלערליי וואס ער האט פאר א שיבוש אפגעקויפט ביים פרעמדן מיליטער. האט אלץ געוואוסט אוואדע אבער קיינמאל נישט דערמאנט, ווי זאוועל האט זיך אויסגעהיט דערמאנען מיט א ווארט פון די וואס פעלן אין דעם הויז. און נישט אזוי א דאנקבארשאפט האט ער געפילט צו אים ווי דעם בשותפות'דיגן ערנסט וואס האלט זיי ביידן ווי א נדר און מאכט יום־טוב'דיג די שווערע מי און הייליגער דעם זין פון זייערע טעג. און ס'איז כּדאַי געװען. כּדאַי געװען דאָס אַלץ און מערער נאָך װי דאָס, װאָס האָט געװאַרט אױף אים און אָפּגעצאָלט. װײַל װען ער איז געקומען צו זיך נאָך דער שװערער קרענק, װאָס האָט אים אָפּגעהאַלטן װאָכנלאַנג אױפֿן געלעגער, איז װער איז דאָס געשטאַנען איבער אים און אָנגעקוקט מיט גרױסע בלױע אױגן? ס'איז געװען װי אין אַ חלום, דער קרויזנקאָפּ, דאָס בלייכע פּענעמל און דינע אַקסל, און ערשט ווען ס'האָבן זיך פון חלום אויסגעשעלט אי פריידע, אַ גרויע און פאַרעלטערטע, אי מישאַ, אי די מאַמע אַ פאַרוויינטע, און חיה-ריווע אויך איז דאָ געווען, איז וואָר געוואָרן דער טונקל-בלאָנדער קאָפּ. און ס'האָבן זיינע אויגן זיך העל צעשמייכלט קעגן איר. איז חיה-ריווע צוגעקומען און זיך די ערשטע אנגעפרעגט, וואס מאכסטו איצטער זאוול? האט ער זי אנגעקוקט מיט גארנישט זאגנדיגע אויגן און ווידער זיך צעשמייכלט קעגן ליזען. האט איר פנים זיך אויסגעקרימט זי האט געזאגט, איך וועל נאך קומען. און אוועק. אוועק נאר זי. און שפעטער איז אריין ר' חיים לייב אין אלטן ראק, אוועקגעשטעלט זיך נעבן בעט, שלום עליכם זאַוול! אָט זעען מיר זיך ווידער! האָט ער נאָך אַ מאָל געשמייכלט מיט לויטער ווערנדיקע אויגן. דאַן איז גאָר אַן אומגעריכטער גאַסט געשטאַנען פאַרן בעט. אַליין דער טאַטע האָט זיך צוגערוקט, אַרומגעקוקט זיך און געמורמלט, נו, ס'איז דיר שוין בעסער? און ביים אוועקגיין האט ער פון דער קעשענע ארויסגעצויגן א פאר פאפירלעך, זיי פאררוקט אונטערן קישן און געזאגט, דו האסט דאך נישט, נו, וועסטו האבן אויף הוצאות. ערשט נאכדעם, אין דער שטיל, איז ער געוואר געווארן פון דער מאמען, ווי ס'איז צום טאטן די ברייטהארציקייט געקומען, און דערביי די פרייד געהאט פון נאך א נאענטן, א געפונענעם. ווייל ס'איז אזוי געווען. ווען מ'האט פון קהל גענומען אויסרופן די לייט פאר וועם עס איז געקומען געלט פון קרובים פון אמעריקע, האט זיך ארויסגעוויזן אז אין שלום רימער האט זיך אויך דערמאנט א זוהן א שניידער דארט און ס'איז די מאמע צוגעשטאנען. וואס דארפסטו מוישע'ס געלט? וואס פעלט דיר דען קיין עין-הרע? אט ליגט א קינד און ער'ז א נוטה למות, גיב עס אוועק. און אז די טרערן האבן נישט געהאלפן, היינט און מארגן נישט, האט זי נישט אויסגעהאלטן, איז אוועק צום רב ר' יאסעלע און אויסגעגאסן גאר דאס הארץ פאר אים. איז מען פון רב געקומען נאכן טאטן, און דער רב, דאס האט דערציילט דער טאטע, האט אים געבעטן זיצן און געפרעגט ווי גייט עס אין פרנסה? צוביסלעך. גאָט צו דאַנקען, האָט געזאָגט דער טאַטע און געמיינט, אָט וועט ער בײַ אים בעטן אַ נדבֿה. נאָר דער רבֿ האָט גאָר געפֿרעגט, און וואָס מאַכט אײַער זון? ווערט גאָר דער טאַטע אַ צעטומלטער און שווײַגט. דאַן זאָגט דער רבֿ, ניט רעכט אַזוי, רב שלום, כּרחם אָבֿ על בנים, און א זון, א כשר הארץ, געבט זיי דעם זון. און אז דעם טאטנ'ס הארץ וועט זיך משנה זיין לטוב, וועט אויך דער אויבערשטער אים שיקן א רפואה שלימה. אזוי האט מען דעם בייזן טאטן אויך צו אים געבראכט, און אויפגעכאפט זיך איין מאל א פרימארגן האָט ער זיך דערזען אַרומגערינגלט מיט אַזויפיל נאָענטע און אַזויפיל ליבשאַפט, אַז דאָס אַליין איז מער אַ נס געווען, ווי זיין געזונט ווערן. און אַז די זון האָט זיך צעלייגט אין העלע פלעקן אויף די ווענט, און זאַוול, אויפגעזעצט זיך אויפן בעט, האָט דורכן פענצטער דערזען די פרישע בלעטער אויפן אַלטן בוים, איז אַלץ געוועזן וואונדערלעך און פול מיט ניסים. האָט ער זיך צוריקגעלייגט און ליגנדיק מיט צוגעמאַכטע אויגן זיך געטראַכט. געגאַנגען איז אַ מענטש איבער אַ וויסטן וועג, מיט צונג און גומען פֿון דאָרשט פֿאַרטריקנט, און געפֿאַלן אין חלשות ווי פֿאַרשטיינט. און ס'האָט די נאַכט אים אײַנגעדעקט צום שלאָף, צום פֿינצטערן. און פּלוצלונג עפֿנט ער די אויגן און דערזעט, אי גרינע פעלדער אין דער זון, אי קלארע וואסערן, אי בלומען, אי גוטע מענטשן אים אנטקעגן קומען מיט א פרייד, אזוי ווי אין א וואונדער-מייסעלע. און שפעטער איז ליזי נעבן אים געזעסן איינמאל און געזאגט פארטראכט, אז איר וועט גאר געזונט ווערן, וועט איר מיר אלץ דערציילן. האָט ער זי אָנגעקוקט און זיך דערמאָנט דאָס וווּנדער-מײַסעלע און אָפּגעשמייכלט, בין איך שוין געזונט און קאָן דערציילן. און אַז די אויגן אירע זײַנען העל און ברייט געוואָרן, האָט אים צום האַרצן צוגעשלאָגן, האָט ער אָנגעהויבן, אַז מע האָט אונדז פֿון דער היים אַוועקגעטריבן, זײַנען מיר אַוועקגעגאַנגען און געגאַנגען זייער לאַנג, ביז מע איז געקומען אין אַ פֿרעמדן אָרט צו פֿרעמדע מענטשן, האבן מיר נישט געהאט וואס צו עסן און וואו צו שלאפן, און מיר איז געווען זייער שלעכט, און דארט ארום איז געווען א גרויסער וואלד, בין איך אוועק אהין אין וואלד אריין, אליין אהין אין גרויסן וויסטן וואלד, און בין דארט אומגעגאנגען. איר מיינט עס מיט אן אמת? אמת, ענטפערט זאווא. און איר זייט גאר געווען אליין? אליין? פרעגט ער זי איבער. ניין, שפעטער בין איך נישט געווען אליין. מיט מיר צוזאמען איז געווען א בער, א גרויסער בער. א בער? קוקט ליזע אן. און איר האט גאר זיך נישט געשראקן? פון אנהייב האב איך זיך געשראקן. איך בין געגאנגען דורכן וואלד און ער איז מיר נאכגעגאנגען, האב איך גענומען לויפן, איז ער מיר נאכגעלאפן, און געלאפן און געלאפן אלץ נאך מיר, ביז איך האב קיין כח נישט געהאט און אומגעפאלן, איז ער צוגעלאפן צו מיר, און איך האב געמיינט ער וויל מיר אויפעסן, אבער אים איז גאר געוועזן אומעטיג און ער האט מיך גענומען קושן, לעקן מיט דער צונג און ארומנעמען מיט די לאפעס און ער האט מיך נישט אפגעלאזט, האב איך שוין געמוזט גיין מיט אים און זיין מיט אים אין וואלד. קוקט ליזע, קוקט, צעשמייכלט זיך און לאכט זיך העל פונאנדער. ס'איז דאך אן אויסגעטראכטע מעשה. לאכט זי. גייט שוין, גייט. שווייגט זאווא, קוקט אויף איר און זאגט, און אפשר ניין? און אפשר איז עס גאר אן אמת? אן אמת מיטן בער? אוואדע! ער זאגט עס אזוי ערנסט, ווייסט זי נישט וואס אים צו ענטפערן און זאגט, טא אויב ס'איז אמת, וואזשע איז דער סוף געווען? דער סוף. דעם בער איז גוט געווען מיט מיר, נאר מיר מיט אים נישט גוט. האבן מיר זיך געראנגלט, ווייל ער האט געוואלט איך זאל אלעמאל זיין מיט אים און שוין אויף אייביג בלייבן אין וואלד, אין וויסטן וואלד, און איך האב געבענקט אהיים, אהער צוריק, אהיים. האב איך געוואלט אנטלויפן און ער האט מיר נישט געלאזט. ער וואלט מיך אפשר געווען דערשטיקט פון ליבשאפט, האב איך איינמאל געכאפט א האלץ, א גרויסן האלץ, און אים דערלאנגט איבערן קאפ. איז ער געפאלן אין חלשות, און איך בין אנטלאפן און געקומען צוריק אהער, אהיים. און ער, דער בער? דער בער איז דארט געבליבן. לעבט ער? מסתמא לעבט ער. יא, ער לעבט אוודאי. טראכט זי נאך א ווייל, און האלב אליין זיך שפילנדיג אין קינדישקייט פארענדיגט זי, איז בענקט ער דאך נאך אייך. נישט גוט געווען אזוי צו טון. ער האט אייך ליב געהאט

וואוהין איז ער פארקראכן? ער האט געמיינט פארענדיגן מיט יענעם מענטש וואס כאפט זיך אויף אין זון און דא האט זי נישט פילנדיג אזוינס אריינגעזאגט און אט איז דער נס און וואונדער וויל ער עס פארטרייבן און קוקט דורך שמאלע אויגן־שפאלטן זעט פארשוואומענע איר פנים און דעם קאפ פארמאכט די אויגן, און אזוי מיט צוגעמאכטע דעקלעך זעט ער זי, און ס'וואקסט צוריק די פרייד אויפן צוריקקומען. זי איז דאך שוין א גרויסע, און ווי זאל ער איר זאגן דו צו איר, ער זאגט גאר שיין אין גאס, פארוואס גייט ליזא נישט שפאצירן? זי וויל בעסער זיצן דא מיט אים, זי זיצט אפ שעה'ן לאנג.

דרייט ער אויס דעם קאָפּ און ס'ברענט אין אים. נאָר פֿריידעס אויגן זײַנען מוטערלעך און אירע הענט באַרירן אים אַזוי, ווי יענערס וואָלטן קיינמאָל זיך נישט צוגערירט און נישט פֿאַראומריינט. איז ער דאַנקבאַר פֿאַר די מאַמישקייט און ס'גלייבט זיך ווידער אין דעם נס, וואָס איז געשען. ס'האט נאך גענומען צייט ביז וואנען מ'האט פון לעצטן חדר ארויסגעפירט די קראנקע אין שפיטאל וואס מ'האט געמאכט פון אן אמאליגע קאזארמע, דארט איז אויך די קיך געווארן דער בית יתומים און דאס קהל שטיבל. מ'האט אפגעפרישט דאס הויז און באלד איז זאוול אויך אוועק. אראפ פון בעט און אין א טאג צו צוויי אוועק. נישט ווייל ער איז אין הויז צו לאסט געפאלן, נאר ס'איז אים אליין געווארן שווער. ר' חיים לייב האט נישט געהאט צו וואס צו נעמען זיך אויף ס'ניי, און אומגעשפרייזט א מרה שחורה'דיגער. פון דער גרויסער סאלע האט מען דעם דאקטאר אפגעצאמט א ווינקל פאר א קאבינעט. און פריידע האט געקלאגט פאר זאוולען, ווייניג וואס ער הארעוועט אזויפיל אין שפיטאל, דארף ער נאך אויסהאלטן די שטוב, האט זאוול זיך ארויסגעקליבן. איצט איז אויך דער טאטע געווען צופרידן מיטן זון און וואלט אים גערן צוגענומען אן איר, פארשטייט זיך. אמת אז דאס נייע הויז וואס שלום רימער, איצט ר' שלום, האט זיך אנגעהויבן בויען, וועט פארטיג ווערן ערשט צו ווינטער, און דערווייל האט מען געוואוינט ביי גוים אין אן אייבערשטיבל. אבער פאר דעם זוהן וואלט נאך געוועזן פלאץ, און ס'איז שוין צייט פאר אים צו טון עפעס פאר זיך. און מיט א פען אין האנט וואלט ער דעם טאטן שטארק צוניץ געקומען. אבער זאוול האט אפגעגעסן ביי דער מאמען ווארמעס און איז אוועק צו חיה ריווען, אפגעזעסן דארט א ווייל, ווי אויסגעוואקסן איז דאס קינד, און מיט די טרעפ ארויף צום דאקטער אין שפיטאל. ווי קוקט ערשט אויס די וועלט? האט מישא זיך א פרעג געטאן. ער האט געשמייכלט און געזאגט, אז איך בין שוין ארויס דערפון און האב נישט מער קיין מורא, קען איך דאך שוין בלייבן דא. האט יענער זיך צעלאכט, ארומגענומען מיט דער לינקער האנט זיין אקסל, און זיין רעכטע מיט דער רעכטער האנט געדריקט. אַז די געדיכטע קרויזן זײַנען ווידער אָפּגעוואַקסן און זאַוולס קאָפּ האָט אויסגעזען צוריק ווי פֿון אַ שוואַרצן שעפּס, האָט ליזע איין מאָל קוקנדיק אויף אים גענומען לאַכן. און אַז די מאַמע האָט געפֿרעגט, וואָס לאַכסטו, נאַרעלע? האָט זי געענטפֿערט, ס'האָט זיך מיר דערמאָנט ווי דעמאָלט ווען זאַוול איז צו אונדז געקומען, האָב איך זיך דערשראָקן פֿאַר זײַנע האָר. האָט יעדערער ביים טיש און זאַוועל אויך צעשמייכלט זיך. און פאַר די אויגן זיינען אויפגעשוואומען יענע טעג, ווען מ'איז, נישט וויסנדיק דערפון, אין גליק אַרומגעגאַנגען. און ס'איז געוואָרן שטיל. ביז פריידע האָט אַ צי געטאָן דעם אָטעם, אַ זיפץ באַהאַלטנדיק, און מיט אַ מוטערלעכן איינשטעל אָנגעהויבן. נישט צום פארזינדיגן. ווען זאוול זאל נאר וועלן, וואלט ער געמעגט אצינדערט אויך אמאל די פידל ברענגען. ס'האט אפגעקלונגען אומגעריכט און פרעמד, און זי, דערווארטנדיג דעם אפקלאנג פון איר איינשטעל, האט די אויגן פון איינעם אויפן אנדערן געצילט. און אז דער דאקטער האט מיט א שיין פון דאנק צו איר די בליקן אויפגעהויבן, איז איר געווארן לייכט. און זי האט נאכאמאל געזאגט, איך מיין עס מיט אן אמת, אט מוצאי שבועות אם ירצה השם, וועט זאוול מיטברענגען די פידל און מ'ט ווידער ווי אמאל פארברענגען דא. דער פאטער האט דעם קאפ אראפגעלאזט. נאר ליזע האט זיך אנגעצונדן און געקלעבט צו זאוול'ען, א יא! עס איז געווען א גניבה! דאס ארויסשלעפן די פידל פון אונטער חיה ריווע'ס בעט וואס איז געשטאנען ווי א משכון, און לויפענדיג אין גאס מיט דעם ביינאכט האט ער געפילט אז עפעס גרעסערס פון דעם שאכטל האט ער ביי איר צוגע'גנב'עט. און מיט דעם ערשטן ציטער פון די סטרונעס דארט אין הויז, וועט אלץ וואס ס'איז נאך צווישן זיי געהאנגען ווי א פאדעם צעשניטן ווערן ווי א שער זאל עס צעשניידן. בלייך ווי קאלך האט ער די גניבה אפגעשטעקט אין פריידע'ס האנט און נישט געלאזט אפילו פרעגן וואס אים איז, אריין, אוועקגעגעבן און ארויס. דערנאך די קיך פארביי געלאפן אויס מורא חיה ריבה'ן צו באגעגענען. וואס מער אבער די שולד האט זיך אין מח איינגעגעסן, שטארקער איז געווארן דאס געפיל אז ערגעץ אויסער אים איז דא א תשובה אויף דעם ליגן. און נאך נישט וויסענדיג אין וואס באשטייט די תשובה, זיך געגרייט צו דער מינוט ווען ס'וועט דער ליגן פלאצן. און דערווייל באפעסטיגט זיך אין דער בארעכטיגונג פון ליגן ערב יום טוב אז פריידע האט פון יוצא וועגן מיטן האלבן מויל געפרעגט איר ווילט מסתמא חיה ריבען רופן האט ער נישט געטראכט און אפגעשניטן ניין זי וועט נישט גיין. און אין איר אָננעמען דעם קורצן פּסק אזוי, אין איר נישט זאָגן קיינמאָל אייער ווייב צי אייער חיה-ריווע, אין איר צונעמען ביי אים די פידל, האָט ער געפילט אַ שותפות אין איר, ווי ס'וואָלט אַ שטילער אָפּמאַך געווען צווישן זיי ביידן, און באַפעסטיקט אים אין דעם, וואָס ער אַליין דאַרף נאָך באַרעכטיקן. די האַנט האָט זיך געטרייסלט. ס'האָט אים דאָס לײב געציטערט, װען ער האָט די פֿידל אָנגענומען, און אונטער האַרטע, אָפּגעװאױנטע פֿינגער האָט ערשט אַ קלינקע אַ סקריפּ געטאָן, װי ס'װאָלט דער אומרו פֿון זײַן בלוט געסקריפּעט, זיך שלאָגנדיק צום מוח. אַ מינוט האָט אים געדאַכט, ער װעט עס באַלד פֿון האַנט אַרױסלאָזן און אומפֿאַלן. האָט אָפּגעלאָזט אַ װײַל, געאָטעמט, אָנגעהױבן עפּעס שטיל, גאָר שטיל, װי ער זאָל װעלן זיך אַלײן פֿאַרנאַרן, און דערפֿילט, װי פֿרײדעס אױגן גײען אום אױף זײַנע הענט און ליזע אױך קוקט נאָך. ניין. ליזען וויל ער נישט. האט מורא פאר אירע אויגן ווי פאר א נייעם אומרו. אבער פריידע'ס בליק שטילט איין, בארואיגט, און ער נעמט אים. גייט אים נאך. און ס'הערט זיך שוין א קלאנג

גוט, איצט דארף ער קיינעם נישט. ער קוקט זיך אום אויף אלעמען, ווי לאזנדיג זיי וויסן אז ער איז דא צוריק און ס'שוין צייט פאר אים צו זאגן וואס ער דארף. ער גיט א צי און ס'זאגט זיך. אט זיינען מיר דאך אלע ווידער דא. מיט גרויע פאסמעס האר אין קאפ, מיט בלייכע פענעמער און קנייטשן אויף די שטערנס, מיט אויגן טרויעריגע, מיט הארטע הענט און שווערע רוקנס, וואס מאכט עס אויס, אבי מיר זיינען אלע ווידער דא? די היים האט ביז די שטיינער אפגעברענט, און מיר האבן געוואגלט אין דער פרעמד. פארווארפן צווישן פרעמדע לייט, האט יעדערער געשלעפט זיין פאק און צייכנס זיינען אונז געבליבן אויף די רוקנס, וואס מאכט עס אויס אבי מיר זיינען ווידער דא. פארלאזן איז געשטאנען אונזער הויז, און אויפגעעפנט האט מען עס פאר קרעכצן פון חלאים, און אין די צימערן איז אומגעגאנגען שטיל דער בייזער טויט. נאר אונזער הויז האט ווידער זיך באנייט פאר אונז. וואס מאכט עס אויס אבי מיר זיינען אלע ווידער דא. און פלוצלונג זיך דערמאנט אין עפעס און ס'רעדט ווייטער. און איך אליין א גנב בין צוריק געקומען, נישט נאר די טעג און נעכט האב איך געגנבעט, נאר פון מיין גורל האב איך גנב'נען געמוזט אפילו אט די שפילנדיגע כלי צו דערציילן פון מיר און פון מיין גניבה אין דער נאכט. וואס מאכט עס אויס אבי מיר זיינען אלע ווידער דא? אינדרויסן זיינען מענטשן דורכגעגאנגען און זיך צוגעהערט. האט עמיצער געזאגט, א גביר איז דאך א גביר און מאכט זיך פרייליך. און נאך איינער איז שטיין געבליבן און געזאגט, נו, דאנקען גאט, מען קאן שוין אמאל הערן פידל שפילן אין א אידיש הויז. זי האָט געװאַרט אױף אים. פֿאַר װאָס איז דאָס געװען, װאָס יענעם אָװנט גראָד, מיט װײַבער זיצנדיק, האָט חיה-ריבית דערפֿילט אַ דראַנג אַהין, װוּ זאַװל שפּילט צום ערשטן מאָל נאָך לאַנגע יאָרן? מסתּמא איז עס רעכט געװען, װײַל ער, דאָס הױז פֿאַרלאָזנדיק, האָט אױך געפֿילט, אַז ערגעץ װאַרט זי, און זי באַגעגנט אָן דערשטױנונג. נאָכגעגאַנגען ביז אין קיך אַרײַן דעם סאַק צו קריגן, זיך אַוועקגעשטעלט בײַ דער וואַנט, נאָר מיט די ערשטע רייד אירע איז גאָר זײַן שרעק פֿאַרשוואונדן און שטום האָט ער זיך צוגעהערט, צו ערשט צו איר געשריי, דערנאָך צו איר געבעט און שפּעטער צו די דראָעונגען דורך טרערן. זיך צוגעהערט, ווי ס'וואקסט מיט יעדן ווארט אירן א שטייפע רואיגקייט, און ווען זי איז געווארן שטיל האט ער געזאגט, קאנסט מאכן לייטישע געלעכטערס אויב דו ווילסט, עס וועט דיר גארנישט העלפן. אויסגעדרייט זיך און ארויף צו זיך. אין קאַמער פֿון שפּיטאָל האָט ער זיך אומגעקערט צו פֿידל און צו זאַװלען, װאָס האָט װידער אױפֿגעלעבט, אַװעק אין יאָרן צו די זומערדיקע אָװנטן מיט בעקאַן, פֿאַרגליכן זי מיט ליזען, אירע רײד פֿון אַלע טעג, װען זי איז בײַ זײַן בעט געזעסן, און אױך איצט אין אָװנט. און ווען ער איז דערגאנגען ביז צו דער באגעגעניש מיט חיה ריווען און דאס געפרואווט אוועקשטויסן, איז דאך געבליבן אומפארשטענדליך, ווי קומט עס וואס אויך זי האט א געפאר דערפילט און זיך געשטעלט אזוי ווי קיינמאל נישט, איז אויך אין איר פאראן עפעס אזעלכעס?

געפלאנטערט זיך, און ס'האט אים אויסגעדאכט ער האט אזוינס אמאל געהערט אדער געליינט וואו, און ס'איז אים וואויל געפעלן, וואס יעדער ווארט איז אזוי צוגעפאסט און אמת'דיג. עס איז געוועזן קלאר פון איר באנעמען זיך די טעג דערנאך, אז איצט וועט זי נישט אפלאזן. דערווייל איז אין שפיטאל האלב ליידיגלעך געווארן. אין דער פרייער צייט איז נאכגעגאנגען דער אפקלאנג פון דער פידל, ס'האט זיך אנגעהויבן בורען. און אפשר איז דער טאטע גארנישט אזוי אומגערעכט געווען אז ס'איז שוין צייט א טראכט צו טון פון זיך. אוודאי נישט אזוי ווי ס'חלומ'ט זיך דעם טאטן. ער דארף זיין אליין און עפעס טון וואס זאל אים אויפהאלטן דעם זין, דעם שוין געפונענעם, נאך פרייער, נענטער, זאוולדיגער. יא. א סוף מאכן מיט חיה ריווען און זיך אומקוקן אויף עפעס. איז וואלט ער שוין א טראכט געטון ווען נישט דאס ווייסע הויז וואס גייט אים טאג און נאכט פון זינען נישט ארויס. אין אמת'ן וואס איז דען דא צו קלערן וועגן הויז? פון אויבן גארנישט, אבער דאך איז דארטן דא אזוינס א מין באשערטע זאך וואס האלט דעם מח מיט א קנופ און נישט ער קען עס אנכאפן און נישט עס לאזט אים אפ. דאס מיינט ער כאפט עס אן אמאל און ווייס אפילו א נאמען עס צו געבן אבער דאס וואס האט דעם נאמען איז ווייט צו ווייט פאר אים און אפשר אויך צו קליין פאר דער ערווארטונג פון באהאלטענעם שוין בעסער אן א נאמען. פארגייען די טעג אין טראכטעניש און ווארטן, גייט ער ארום און זעט נישט, ווייסט נישט וואס עס טראגט זיך אין דער לופט און ווי עס רוקט זיך אן, ביז וואנען עס פלאצט פאר זיינע אויגן. עס איז געווען א נאכמיטאג. פון דער גאס האט זיך דערהערט א פרעמדער טומל. איז ער צו צום פענסטער און דערזען ווי מענטשן יאגן זיך, מען לויפט אין הייזער, מען פארהאקט די טירן. די גאס ווערט פוסט, און אין דער פוסטקייט קלינגט פון ערגעץ אפ א רוף-געשריי. און באלד לויפט אן א זעלנער מיט א ביקס, און לויפט אליין איבער דער גאס. נאר גלייך נאך אים א צענדליק אפשר קומען, ווארפן זיך אויף שויבן, טירן, און ווידער אנדערע נאך זיי. דער ערשטער אימפּעט יאָגט אים צו דער טיר אַרויסצולויפֿן, נאָר אַ ווילד געשריי צעשנײַדט זײַן וועג, און באַלד איז ער אַרומגערינגלט פֿון די טויט-צעשראָקענע חולאים, וואָס קלעפּן זיך צו אים און שרײַען, גייט נישט, זאַוול! מיר וועלן דאָ אַליין נישט בלײַבן! לאָזט אונדז נישט אַליין! געבונדן שטייט ער צווישן זיי און ווייסט נישט וואָס צו טאָן, און זיי, ביי לאצן, הענט און פאלעס האלטן אים און ציטערן. פון דרויסן שטארקט זיך דאס געשריי, שוין פיין-געשריי, און ער, אין קרייז פון טויט-שרעק, רירט זיך נישט. דער הילך קומט נענטער. האסטיג הערן זיך שוין טריט אויף שטיינער-טרעפ. צעלויפן זיך די קראנקע אין די בעטן און ליגן האסטיג אטעמדיג. אַלײן בלײַבט ער, דאָס פּנים צו דער טיר פֿאַרשטײנערט, קוקט און װאַרט. פּראַלט אױף די טיר. עס יאָגן צװײ אין זיך אַרײַן און לױפֿן אָן, װי אױף אַ סלופּ, אױף אַ מין מאָדנעם מענטשן, אַ נידעריקן, אַ שװאַרצן, הענט אַראָפּ און שװאַרצע אױגן, װאָס שטײט און גלאָצט אױף זײ מיט אַ פֿאַרשטײנטן בליק. זײ דריגן אױף. דערזען די בעטן, קראַנקע אויף די בעטן, און נאָך אַ בליק אַ וואָרף געטאָן אויף דעם פֿאַרשטיינערטן, וואָס גלאָצט מיט שוואַרצע אויגן דורך דער טיר אַרויס, און ס'הערט זיך דאָס געלויף איבער די טרעפּ אַרונטער. פֿון אונטן שרײַט מען שוין. דער גאַנצער בית-יתומים שרײַט, און אין דער מיט קומט אויף אַ קוויטש, דערנאָך אַ רוף נאָך הילף. די טיר איז אָפֿן. זאוול קען דאס קול און הערט ווי ס'לאזט זיך אויס דער רוף. ער הערט און רירט זיך נישט און ווייסט פארוואס ער רירט זיך נישט און פילט ווי שטייענדיג אזוי ווערט ער פארפלייצט פון א גזלנות וואס פארבט זיין בלוט מיט פינסטערניש. און שווארץ ווי טינט איז דאס וואס רינט אין אים פון נאגל ביזן קאפ. ער ווייס אז ער וועט אייביג מוזן אומטראגן אין זיך דעם שווארצן סם פון זיין פארברעכן איצט און צאלן, צאלן לעבנס לאנג. נאר מיט דעם שווארצן וויסן גראבט זיך טיף אריין די מערדערליכע הארטקייט, און ער שטייט און ווארט ביז אונטן וועט עס שטום ווערן. שוין שטיל, אינגאנצן שטיל.

פילט ער מידקייט אין די פיס און זעצט זיך אויפן ראנד פון בעט ביים טיר און ווארט. די קראנקע שמועסן פון די געלעגערס ווערן שטיל און שנארכן. פאלט נאכט און שטומקייט אויף דער וועלט, און ער, ער ווארט אין זיכערקייט אויף דעם וואס דארף נאך קומען. ביז פון אונטן, פון סאמע אונטן הייבט ער אן צו הערן טריט פאמעליכע ניט זיכערע ווי עמיצער זאל קריכן און זיך האלטן ביי דעם פארענטש פון די טרעפ. ווערט לייכטער. ס'גייט דער פסק. און ס'הארץ ווערט אויפגעשטיקט. מיט שווערע טריט ווי שיכור שלייכט זיך אריין און קוקט אין פינסטער. זעט אים, און אָנגעשפּאַרט אין טיר, פֿאַרהאַלט זי זיך און קוקט, און לאָזט אַרױס אַ קלײן געלעכטערל, אַ שיפּעדיקס, אַן אָפּגעהאַקטס, און זאָגט װי אױפֿן אױער, איצט איז דיר שױן גוט, אַיאָ? שױן בעסער דיר, אַיאָ? און װידער לאַכט זי אים אין פּנים. די קניען בייגן זיך. פאמעליך זעצט זי זיך ארונטער, און דאס געלעכטער ווערט קוויטשיג ווי פון שטילן שלוכצן, זי וויינט און לאכט ווי ס'וואלט א פויסט אין גארגל דאס קול צוריק געשטופט, ביז ס'הערט זיך בלויז א ציטער פארשטעקט אין האלז, און זי זעט אויס ווי איינגעשלאפן. ער ווארט א ווייל, און נעמט און לייגט זי אויפן בעט ביים טיר און קוקט. נאָר אַז ער זעט איר בוזעם הייבן זיך און אירע פֿיס פֿון קליידער ארויס, דערמאָנט ער זיך, אַז ער האָט זי געטראָגן אויף די הענט, און שאַרט זי אָפּ, און קערט זיך אָפּ און גייט אין קעמערל צו זיך. ביז דער מינוט האָט ער אין אַלץ געהאַט פֿאַרגעסן. נאָר איצט, אַז זי איז שױן געװעזן הינטער אים, און דאָ פֿון פֿענצטער האָט זיך געזען, װי שטיל און טונקל ס'קוקן אױס די הײַזער, װאָס האָבן פֿריִער אָפּגעהילכט מיט שױבן און געשרײען, האָט ער דערזען די שטומקײט פֿון דער נאַכט אין יעדן הױז. און גײענדיק פֿון הױז צו הױז דערפֿילט, װי ס'פּלאַצט דער פּײַן אין אים װי גיפֿטיקע און ברענענדיקע בלעזלעך. צי קען ער נישט, צי זעט ער זיי נישט, די אין יעדן הויז? דאָרט, ווייט אין מוח, ערגעץ זייער ווייט, האָט זיך גערויעט אַ געדאַנק פון נאָך אַ הויז, וואָס שטייט ווי דאָ אַליין אין פינצטער, נאָר מיט אַ בלינדן אַמפּער האָט ער עס געטריבן ווייטער, און ס'איז פון אָנהייב נישט געווען קיין שרעק אַפילו, אַזוי משוגע ווילד איז אויסגעקומען צו פֿאַרבינדן דאָס פֿינצטערניש פֿון דאָ מיט יענעם הויז, האָט ער זיך צוגעהערט, ווי ס'טוט אים וויי פֿאַר יעדן איינעם אין די הייזער דאָ, וואָס, נאָך נישט וויסנדיק, האָט ער אַליין די פּענעמער און לייבער זייערע באַדעקט מיט וווּנדן. האָט ער זיך גענערט דעם ווייטאָג מיט. פענעמער פון נאך און נאך, האט ער דאס הארץ פארשפרייט אריבער אלע און דערפילט ווי ער אליין צעשמעלצט זיך און ס'ווערט אים גוט אזוי צו ווערן נישט א וואלקן בלויז א נעפל וואס צעגיסט זיך איבער אלץ און פילט אן יעדעס ווינקעלע מיט זיך אליין א נישט נאר ווייט האט דאך געבויערט א געדאנק נישט בייצוקומען. און וואס ווייטער האט זיך אנגעהויבן דאכטן אז ער איז צוויי. דא איינער א צערונענער, א נעפל, און נאך איינער א שטייפער לייב און גלידער און א מח, און אין דעם מח זיצט עפעס און יאגט א ניט געפורעמטן און טויטן שרעק. זיי רענגלען זיך די ביידע, נאר דער וואס מיטן מח לאזט זיך נישט צעשמעלצן. און ווען אין דרויסן הייבט אן העלן, הייזער שטייען קיל מיט ווענט און דעכער, און מען קאן נישט מער דעם נעפל אנהאלטן, צעקריכט זיך דער געדאנק אין אלע אדערן, און ס'קאן שוין מער דער מענטש נישט שטיין ביים פענצטער. ער הייבט אן אומצושפרייזן הין און הער איבער דער קאמער, און וויל נאך אלץ נישט מודה זיין אז דאס איז שרעק.